בעזר השם יתברך, מסכת פסחים, דף עיין ו. מיר הייבן אן דף עיין ה עמוד בית אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, נגע בחרסו של תנור יקלוף את מקומו, ס'טייטש טאמער די פלייש פונעם קרבן פסח האט צוגערירט די וואנט, די חרס, פונעם תנור, איז די דין איז מ'דארף אפשיילן דארט וואו ס'האט צוגערירט, פארוואס? ווייל אונז האבן מיר דאך געלערנט אז די קרבן פסח דארף זיין צלי אש, ס'דארף זיין געבראטן מיט פייער, און דא וואס דער שטיקל פון די קרבן פסח האט צוגערירט די וואנט פונעם תנור, די חרס אינעם תנור, איז פשט נישט די פייער האט אנגעהייצט דעם שטיקל, נאר דער שטיקל איז אויפגעקאכט געווארן און געבראטן געווארן דורך די היץ פון די וואנט, דורך די היץ פון די חרס, איז דאך עס נישט קיין צלי אש, און במילא טאר מען נישט עסן דעם שטיקל, נאר מען דארף אפשיילן די שטיקל וואס האט צוגערירט. זאגט ווייטער די משנה, נטף מרוטבו על החרס, וחזר אליו, יטול את מקומו, ס'טייטש דא איז נאך הארבער, טאמער ס'האט אראפגעטראפט פון די רוטב פון די זאפט וואס טראפט אראפ פון די פלייש פונעם קרבן פסח האט אראפגעטראפט אויף די חרס אויף די וואנט פונעם אויוון און שפעטער איז די אראפגעטראפטע זאפט וואס האט צוגערירט די וואנט איז צוריק ארויף אויפן פלייש וואס דא די שטיקל זאפט דא איז אפגעקאכט געווארן פון די וואנט און נישט פון צלי אש און במילא דאס איז קלאר אז די זאפט טאר מען נישט עסן, אבער יעצט אז דער זאפט האט צוגערירט די בהמה איז עס נאך ערגער ווי ווען די בהמה רירט צו די וואנט פון די אויוון, ווייל ווען די בהמה רירט צו די וואנט פון די אויוון איז נאר אביסל דארף מען אפשיילן, דא אז דער זאפט האט צוגערירט די בהמה נאכדעם וואס דער זאפט איז געווארן אסור ווייל דער זאפט איז מער נישט צלי אש איז דער זאפט ווערט ממש איינגעזאפט אין די בהמה, איז דא איז עס מער ווי יקלויף, ס'איז נישט נאר מען דארף אפשיילן דארט ווי דער זאפט האט צוגערירט, נאר דא איז עס ממש יטול את מקומו, מען דארף אינגאנצן אוועקנעמען יענע שטיקל פלייש דארט ווי די זאפט וואס האט צוגערירט די וואנט האט שפעטער צוגערירט די בהמה, זאגט ווייטער די משנה אן ענליכע דין, נטף מרוטבו על הסולת, יקמוץ את מקומו, טאמער ס'איז דא אין די אויוון הייסע סולת, מ'זעט אין די גמרא אז ס'רעדט זיך אז די מעל איז געווען הייס, און רוטב, זאפט פון די קרבן פסח, איז אריינגעפאלן אין די מעל, איז פשט אז די מעל האט יעצט אויפגעקאכט די זאפט, איז די זאפט מער נישט צלי אש, איז די זאפט אסור, און ממילא יעצט אז ס'אויסגעמישט מיט די מעל, ווערט די מעל אויך אסור. און וואס איז די עצה? דארף מען קומץ זיין מ'דארף אראפנעמען און אראפציפן אביסל מעהל דארט ווי די זאפט איז אריינגעפאלן און נאר נאכדעם וועט מען מעגן עסן פון די מעהל. זאגט די משנה ווייטער, נאך דינים זאגט די משנה, סכו בשמן תרומה, טאמער מ'האט אנגעשמירט די קרבן פסח מיט אויל פון תרומה, און די דין איז דאך אז מ'מעג אנשמירן די קרבן פסח מיט אויל צו מיט וואסער פאר מ'בראט עס, און דא האט מען עס אנגעשמירט מיט די אויל פון תרומה, איז בעצם איז דאס נישט קיין פראבלעם, איז אם חבורת כהנים יאכלו, טאמער טאקע כהנים גייען עסן פון דעם קרבן פסח נאר כהנים, מעגן זיי עס עסן. אבער אם של ישראל, טאמער ס'איז דא אין די חבורה אויך ישראלים, וואס זיי טארן דאך נישט עסן קיין תרומה, איז אזוי די דין. אם חי הוא, טאמער די קרבן פסח איז נאך רוי, ידיחנו, קען מען עס פשוט אפשווענקען, פארוואס ווייל די אויל ווערט נישט איינגעזאפט אין די פלייש פונעם קרבן פסח, אבער ואם צלי הוא, טאמער די קרבן פסח איז שוין געבראטן, יקלוף את החיצון, דעמאלטס דארף מען אפשיילן דארט ווי די אויל האט צוגערירט די קרבן פסח, און דא איז נישט קיין נפקא מינה צו די אויל האט צוגערירט די קרבן פסח ווען די קרבן פסח איז געווען הייס, צו ס'איז ווען ס'איז קאלט, ס'טייטש נאכדעם וואס ס'האט זיך אפגעקילט, יעצט האט מען עס אנגעשמירט מיט אויל פון תרומה, איז אויכעט דארף מען אפשיילן פארוואס? ווייל געבראטענע פלייש איז סאך ווייעכער ווי רויע פלייש, מילא זאפט עס איין מער, מילא דא איז דא א דין פון יקלוף מ'דארף אפשיילן דארט ווי ס'האט צוגערירט די שמן של תרומה, זאגט די משנה ווייטער נאך א דין, סכו בשמן של מעשר שני, טאמער מ'האט אנגעשמירט די קרבן פסח מיט אויל פון מעשר שני, און מעשר שני מעג מען דאך עסן אין ירושלים, מילא ווייטער בעצם איז נישט קיין פראבלעם, נאר וואס זאגט די משנה, לא יעשנו דמים על בני חבורה, שאין מוכרין מעשר שני בירושלים, וואס טייטש מען זאל נישט אפנעמען דער מענטש וואס האט געמאכט די קרבן פסח, וואס האט באשמירט די קרבן פסח פון די אויל פון מעשר שני, טאר נישט יעצט מאנען געלט פון די בני חבורה אויף די אויל, פארוואס ווייל מען טאר נישט פארקויפן מעשר שני אין ירושלים, מען לערנט עס ארויס אין א פסוק שטייט אין פסוק וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו, אין די פסוק ונתתה בכסף די פסוק זאגט אז מען קען אויסלייזן מעשר שני נאר ווען מען איז אינדרויסן פון ירושלים און מען וויל עס אויסלייזן כדי ארויפצוברענגען די געלט קיין ירושלים, איז משמע אין ירושלים אליין טאר מען נישט אויסלייזן קיין מעשר שני מען טאר עס נישט פארקויפן, און פארדעם טאר מען נישט פארקויפן די אויל וואס מען האט געזאלבט דא דעם קרבן פסח טאר מען עס נישט פארקויפן פאר די רעשט פון די בני חבורה, זאגט די הייליגע גמרא איתמר, מ'האמיר געלערנט, חם לתוך חם, דברי הכל אסור, ס'טייטש טאמער א הייסע זאך פאלט אריין אין א צווייטע הייסע זאך, איז יעדער מודה ס'אסור. פשט אזוי, לאמיר זאגן א מענטש האט א הייסע שטיקל בשר און א הייסע שטיקל חלב, און זיי מישן זיך אויס צוזאמען, איז יעדעס איינס בולע פון די אנדערע, די בשר איז בולע פון די חלב, די חלב איז בולע פון די בשר, און במילא טאר מען דאס נישט עסן. די זעלבע זאך טאמער ס'פאלט אריין א הייסע שטיקל איסור אין א הייסע שטיקל היתר, למשל א הייסע נבילה, וועט אריינפאלן אין א כשר'ע הייסע טשולנט, וועט מען נישט טארן עסן פונעם טשולנט, פארוואס? ווייל צוויי הייסע זאכן מישן זיך אויס, איז איינס בולע פון די אנדערע. ווייטער, צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר, טאמער א קאלטע זאך מישט זיך אויס מיט א קאלטע זאך, איז יעדער מודה אז קיינער איז נישט בולע פונעם אנדערן. נאר וואס? חם לתוך צונן וצונן לתוך חם, וואס איז טאמער א הייסע זאך פאלט אריין אין א קאלטע זאך, אדער א קאלטע זאך אין א הייסע זאך, איז דא דא א מחלוקת. רב אמר עילאה גבר, ושמואל אמר תתאה גבר, רב זאגט די אויבערשטע איז שטערקער, וואס טייטש טאמער לאמיר זאגן מען וועט אנכאפן א דוגמא אז א שטיקל פלייש איז אריין געפאלן אין מילך, איז רב זאגט אז די פלייש וואס פאלט אריין אין די מילך די פלייש ווערט אנגערופן עילאה דאס איז די אויבערשטע זאך ווייל דאס פאלט אריין און די מילך איז די תתאה די מילך איז אונטן מען פאלט אריין אינעם מילך איז רב זאגט די אויבערשטע איז אלעמאל גובר וואס טייטש טאמער די פלייש איז געווען הייס און די מילך קאלט איז די הייסע פלייש פאלט אריין אינעם קאלטן מילך עילאה גבר די אויבערשטע איז שטערקער וואס טייטש די פלייש איז שטערקער און ממילא די פלייש קאכט אויף די מילך, און ממילא איז איינס בולע פונעם אנדערן, טאר מען דאס נישט עסן. אבער טאמער פארקערט, טאמער די פלייש איז קאלט און די מילך איז הייס, דעמאלטס וועט רב האלטן אז ס'איז מותר, פארוואס? ווייל די קאלטע פלייש פאלט אריין אין די הייסע מילך און ס'קילט אפ די מילך, פארקערט נישט אז די ס'הייצט אויף אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, די מילך הייצט אויף די פלייש, נאר דא קילט אפ די פלייש די מילך, און ממילא ביי אזא ציור העט מען עס מעגן עסן ווייל ס'איז צוויי קאלטע זאכן, און צוויי קאלטע זאכן איז איינס נישט בולע פונעם צווייטן. שמואל זאגט פונקט פארקערט, די אונטערשטע איז אלעמאל שטערקער, און ממילא אז הייסע פלייש העט אריינפאלן אין קאלטע מילך, קילט די מילך אפ די פלייש, ממילא מעג מען עס עסן. פארקערט, טאמער קאלטע פלייש פאלט אריין אין הייסע מילך, טאר מען דאס נישט עסן, ווייל די הייסע מילך הייצט אן די אויבערשטע פלייש, און ממילא אז ביידע זענען הייס איז איינס בולע פונעם צווייטן, איז רש"י שמועסט דא אויס אז די הלכה איז למעשה ווי שמואל, אבער על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער די גמרא פרעגט א קשיא אויף שמואל, תנן, פון אונזער משנה, אונז האמיר געזען ביי אונזער משנה, נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו, יטול את מקומו, וואס טייטש טאמער עס פאלט אראפ א זאפט פונעם קרבן פסח אויף א שטיקל חרס, אויף א שטיקל פונעם אויוון, און שפעטער רירט צוריק דער זאפט אן דעם קרבן פסח, איז ברגע וואס דער זאפט האט צוגערירט די אויוון, ווערט עס אויס צלי אש, טאר מען דאס מער נישט עסן, יעצט אז ס'רירט צוריק צו די קרבן פסח, איז די פסח בולע פון דעם, מילא טאר מען דעם שטיקל וואס האט צוגערירט די זאפט, טאר מען פון דעם קרבן פסח אויך נישט עסן. יעצט אזוי, זאגט די גמרא סלקא דעתך בחרס צוננת, די גמרא פארשטייט אין די הוה אמינא, די גמרא וועט אוועקפאלן פון דעם, אבער אין די הוה אמינא פארשטייט די גמרא אז מען רעדט דא פון א קאלטן שטיקל חרס, טייטש מען רעדט נישט אויף א חרס פונעם אויוון, א חלק פונעם אויוון, נאר סתם עפעס א קאלטע שטיקל חרס איז דארט געלעגן. איז אזוי, בשלמא לרב, לויט רב שטימט עס זייער גוט, דאמר עילאה גבר, רב זאגט דאך אז די אויבערשטע איז שטערקער, און ממילא משום הכי יטול את מקומו, פארדעם טאקע דארף מען אוועקנעמען, אפשיילן און אראפשניידן דעם שטיקל פלייש פון קרבן פסח וואס האט צוגערירט די זאפט פארוואס? ווייל דאזל רוטב מרתח ליה לחרס, ווען די הייסע זאפט רירט צו די קאלטע חרס, רב האלט דאך עילאה גבר, ממילא די הייסע זאפט הייצט אן די חרס, והדר חרס, מרתח ליה לרוטב, יעצט אז די חרס איז הייס און די רוטב איז הייס, ביידע זענען יעצט הייס, איז פשט אז ס'היצט צוריק אן די זאפט וואס האט צוגערירט די חרס, די זאפט האט אנגעהייצט די חרס, און די חרס איז יעצט אויך הייס, הייצט עס צוריק אן די זאפט, פשט איז אז די זאפט איז מער נישט קיין צלי אש, ווייל ס'האט צוגערירט יעצט א הייסע חרס, וכי הדר רוטב אפסח, און יעצט אז די זאפט וואס איז נישט צלי אש רירט צו די קרבן פסח, קא מטוי פסח מחמת חמימותא דחרס, ווערט די קרבן פסח הייס פון די היץ פונעם חרס, וואס טייטש דער חרס האט געפסל'ט די זאפט, יעצט איז די זאפט מער נישט צלי אש, יעצט די זאפט זאפט זיך אין דעם קרבן פסח, איז די קרבן פסח אויך מער נישט צלי אש, ורחמנא אמר צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר, איז פשט אז די קרבן פסח איז נישט קיין צלי אש מער, טאר מען דאס נישט עסן, אלא לשמואל, אבער לויט שמואל דאמר תתאה גבר, לויט שמואל וואס זאגט אז די אונטערשטע איז שטערקער, איז גראד האמיר א פראבלעם, ווייל חרס כיוון דצונן הוא, מען רעדט דאך דא פון א קאלטן שטיקל חרס, און מילא ברגע וואס די הייסע זאפט רירט צו די קאלטע חרס, קילט די חרס אפ די זאפט אקורי מיקר ליה לרוטב, און ממילא אז די חרס איז קאלט און ס'האט אפגעקילט די זאפט איז פשט די חרס האט נישט אנגעהייצט די זאפט איז פשט די זאפט איז נאך אלץ צלי אש, און פארוואס ווערט די קרבן פסח אסור די שטיקל פונעם קרבן פסח נאכדעם וואס ס'רירט צו די זאפט, אמאי יטול את מקומו, פארוואס דארף מען אויסשניידן יענעם שטיקל פלייש? ענטפערט די גמרא, כדאמר רבי ירמיה אמר שמואל בסולת רותחת, הכא נמי בחרס רותח, ס'טייטש באלד טו מיר זעהן אז די זעלבע סארט קשיא וואס מ'וועט פרעגן אויף די דין פון סולת מ'האט געזעהן אין די משנה, אבער על כל פנים די גמרא ענטפערט אז דא רעדט זיך פון א הייסע שטיקל חרס, און ממילא שטימט עס אויך לויט שמואל, ווייל די חרס איז טאקע הייס, און ממילא אז די זאפט רירט צו די חרס, ווערט די זאפט יעצט געקאכט דורכן חרס און מער נישט קיין צלי אש, עס רירט צו די קרבן פסח דארף מען אפשיילן דעם קרבן פסח. זאגט אונז די גמרא ווייטער אן ענדליכע קשיא און די זעלבע זאך אן ענדליכע תירוץ. ווייטער א קשיא פון אונזער משנה, תנן האבן מיר געלערנט ביי אונזער משנה, נטף מרוטבו על הסולת, יקמוץ את מקומו, אז טאמער זאפט פון די קרבן פסח רירט צו מעהל, דארף מען אראפנעמען דעם שטיקל מעהל וואס האט צוגערירט די זאפט פונעם קרבן פסח. איז אזוי, קא סלקא דעתך בסולת צוננת. לכאורה רעדט מען דא פון קאלטע מעהל. מילא בשלמא לרב גאנץ גוט לויט רב. דאמר עילאה גבר אז די אויבערשטע איז אלעמאל שטערקער. אויב אזוי משום הכי יקמוץ את מקומו, פאר דעם דארף מען אוועק נעמען יענע שטיקל מעהל, ווייל דמרתח ליה לסולת דהדר הדרניה, דאס טייטש ווייל די זאפט הייצט אן די מעהל, און די מעהל ווערט יעצט הייס, ווייל אזוי ווי מ'האט געזעהן רב האלט דאך עילאה גבר, אז די די פאלט אראפ, די זאפט איז דאס וואס הייצט אן די מעהל, יעצט והדר סולת ומרתח ליה לדידיה, יעצט אז די מעהל איז הייס, מאכט שוין די מעהל אויך צוריק הייס דעם זאפט, און פשט די זאפט איז יעצט מער נישט קיין צלי אש, וקא מטוי רוטב מחמת חמימותא דסולת, פארוואס ווייל די זאפט איז אנגעהייצט געווארן פון די היץ פון די מעהל ורחמנא אמר צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר און מילא לויט רב פארשטיי איך פארוואס מ'דארף אראפנעמען די מעהל פון דארט אלא לשמואל אבער לויט שמואל דאמר תתאה גבר אז די אונטערשטע איז שטערקער אויב אזוי איז ווייטער שווער סולת כיוון דצוננת היא אקורי קא מיקר ליה די מעהל איז דאך קאלט ברגע וואס די הייסע זאפט פאלט אריין אין די קאלטע מעהל, קילט די מעהל אפ די זאפט, און במילא די זאפט איז קיינמאל נישט געווען אויס צלי אש, איז למה לי יקמוץ את מקומו, וואס דארף מען אראפ נעמען יענעם שטיקל מעהל, לכאורה ביידע זענען מותר, ס'איז נישט געווען דא קיין שום בליה, זאגט די גמרא אמר רבי ירמיה אמר שמואל, בסולת רותחת, ס'רעדט זיך טאקע ביי הייסע מעהל, און אז ס'איז הייסע מעל איז ברגע וואס די זאפט רירט עס צו איז די זאפט אויס צלי אש און אז ס'איז מער נישט צלי אש טאר מען דאס נישט עסן פארדעם דארף מען אראפנעמען די זאפט מיט די מעל זאגט די גמרא ווייטער תנן האבן מיר געלערנט ביי אונזער משנה סכו בשמן של תרומה אם חבורת כהנים יאכלו אם של ישראל אם חי ידיחנו אם צלי יקלוף החיצון אזוי האבן מיר געזען אין די משנה אז טאמער מ'האט עס אנגעשמירט מיט תרומה איז פאר כהנים כהנים מעגן דאס עסן ישראלים, א רויע שטיקל פלייש דארף מען אפשווענקען, א געבראטענע שטיקל פלייש דארף מען אפשיילן דעם דרויסנדיגסטע חלק דארט פונעם פלייש, יעצט דער דין אז מען דארף אפשיילן איז אסאך א שוואכערע דרגה פון יטול את מקומו, מען האט געזען אויך אין די משנה א שטערקערע דרגה פון יטול את מקומו, מען דארף ממש אראפנעמען א שטיקל פון די פלייש, די ענין פון יקלוף איז נאר אביסל אפשיילן פון דעם פלייש, און ממילא זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לרב, דאמר עילאה גבר, אמטו להכי סגי ליה בקליפה, משום דעילאה צונן הוא. לויט רב שטימט די דין זייער גוט. רב האלט דאך עילאה גבר. און מילא די פלייש וואס מ'האט דא אנגעשמירט, די פלייש איז הייס. די אויל וואס מ'נוצט דא, די אויל איז קאלט. רב האלט עילאה גבר, און פשט די קאלטע אויל האט צוגערירט די הייסע פלייש, און ס'האט אפגעקילט דעם פלייש. און במילא אין הכי נמי, בדרך כלל, רב האט געדארפט דא זאגן אז מ'דארף גארנישט טון, ס'טייטש א ישראל דארף עס סך הכל אפשווענקען. פון דעסט וועגן אבער, היות ווי די פלייש איז ווייעך און ס'זאפט זייער גוט איין וואס מ'לייגט ארויף אויף דעם, איז אפילו ביידע וואלטן געווען קאלט וואלט רב אויך מודה געווען אז מ'דארף בעצם עפעס אפשיילן פון דא, פארוואס ווייל עפעס איז עס בולע, אבער מער פון דעם דארף מען נישט טון, פארוואס ווייל ס'איז קאלטע אויל, און קאלטע אויל וואס רירט צו הייסע פלייש קילט אפ די פלייש, אלא לשמואל אבער לויט שמואל דאמר תתאה גבר אז די אונטערשטע איז שטערקער, אויב אזוי כיוון דחם הוא מבלע בלע, אמאי סגי ליה בקליפה ניתסר לגמרי, ס'טייטש לויט שמואל אז די אונטערשטע איז שטערקער די פשט די הייסע פלייש פונעם קרבן פסח הייצט אן די אויל פון די תרומה, און די אויל פון די תרומה איז יעצט הייס, אז ס'הייס איז עס ממש נבלע אין דעם פלייש, און אז ס'איז ממש נבלע אין די פלייש, וואס עפעס שטייט אין די משנה ס'איז גענוג פשוט אפצושיילן אביסל, וואלט געדארפט שטיין לכאורה אז מ'דארף ממש יטול את מקומו ממש ארויסנעמען דעם גאנצן שטיקל פלייש, זאגט די גמרא ניין, שאני סיכה, דמשהו בעלמא הוא דעבידא, שמירן איז אנדערש, ווען מ'שמירט לייגט מען ממש אביסל אביסעלע אויל, מילא אפילו לויט שמואל, וואס שמואל האלט תתאה גבר, מילא אפילו די אויל איז טאקע הייס געווארן, פון דעסט וועגן זאפט זיך נישט איין קיין סך דא, איז גענוג טאקע מיט א קליפה, ס'איז גענוג נאר אז מ'שיילט אפ א דינע שטיקל פון אויבן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, תניא כוותיה דשמואל, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא קלאהר ווי שמואל, די ברייתא זאגט, חם לתוך חם אסור, טאמער צוויי הייסע זאכן מישן זיך אויס איז איינס בולע פונעם צווייטן און ממילא איז עס אסור, וכן צונן שנתן לתוך חם אסור, די זעלבע זאך טאמער מ'לייגט אריין א קאלטע זאך אין א הייסע זאך איז אויך אסור, פארוואס? ווייל שמואל האלט תתאה גבר, און מילא אז די קאלטע זאך גייט אריין אין די הייסע זאך, די הייסע זאך דאס איז די תתאה און ממילא אסר'ט עס, ווייל זענען בולע, חם לתוך צונן, וצונן לתוך צונן, טאמער א הייסע זאך פאלט אין א קאלטע זאך, אדער א קאלטע זאך אין א קאלטע זאך, איז דארט מדיח, דארט איז גענוג אז מען שווענקט אפ, ווייל דארט איז נישט דא קיין בליעות. פרעגט די גמרא, חם לתוך צונן מדיח? לאמיר שוין זאגן אז שמואל האלט תתאה גבר, אבער אז א הייסע זאך פאלט אריין אין א קאלטע זאך איז גענוג פשוט אז מען שווענקט עס אפ, כיוון דחם הוא, אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא, קליפה מיהא ניבעי.

צונן שנפל לתוך חם, אדער טאמער א קאלטע שטיקל פלייש פאלט אריין אין הייסע מילך, איז ביי ביידע עס אסור, ביי די ערשטע ציור זענען דאך ביידע הייס, און ביי די צווייטע ציור האלט דאך שמואל תתאה גבר פארדעם איז אסור, וואס איז טאמער חם לתוך צונן, טאמער א הייסע פלייש פאלט אריין אין קאלטע מילך, אדער וצונן לתוך צונן, אדער קאלטע פלייש אין קאלטע מילך דארט מדיח, דארט איז גענוג אז מ'שווענקט, און די גמרא פרעגט די זעלבע קשיא ווי פריערט, חם לתוך צונן, מדיח, טאמער הייסע פלייש פאלט אריין אין קאלטע מילך איז גענוג פשוט אז מ'שווענקט, כיוון דחם הוא, אדמיקר ליה, אי אפשר דלא בלע פורתא, היות ס'איז געווען הייס, און ביז ס'ווערט אפגעקילט, עפעס איז עס בולע, מילא קליפה מיהא ניבעי, זאל מען לפחות דארפן אפשיילן, ענפערט די גמרא די זעלבע תירוץ ווי פריערט אויכעט, אלא אימא, חם לתוך צונן, קולף, צונן לתוך צונן מדיח, אז הייס פאלט אריין אין קאלט, אסור איז דאס נישט, פארוואס ווייל תתאה גבר, אבער שיילן דארף מען, קאלט אין קאלט איז גענוג אוודאי אז מען שווענקט, זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר מר, צונן לתוך צונן מדיח, דאס וואס מ'האט יעצט געזען אז ווען צוויי קאלטע זאכן מישן זיך אויס איז גענוג אז מען שווענקט, אמר רב הונא, זאגט רב הונא, לא שנו אלא שלא מלחו, דאס איז נאר אז מ'האט נישט געזאלצן די איסור, וואס טייטש, א קאלטע היתר מיט א קאלטע איסור מישן זיך אויס, איז גענוג אז מען שווענקט עס אפ נאר ווען די איסור איז נישט געזאלצן, אבל מלחו אסור, טאמער מען האט געזאלצן די איסור, דעמאלטס לאמיר זאגן א שטיקל נבילה מישט זיך אויס מיט א טשולנט ביידע זענען קאלט, טאמער די נבילה איז געזאלצן, ווערט די טשולנט אסור, פארוואס? ווייל די זאלץ וואס ליגט אויף די נבילה איז גורם אז די נבילה זאל פולט זיין, זאל אויסשפייען פון זיך דעם טעם וואס דאס גייט אריין דעם טשולנט און במילא אסר'ט עס די טשולנט. פארוואס זאגט ער דאמר שמואל, ווייל שמואל האט געזאגט מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל, ווען מען זאלצט עפעס ס'איז כאילו מען האט עס אויפגעקאכט, וואס טייטש ס'איז גורם אז די טעם זאל ארויסקומען פון דעם, און זעלבע זאך מען ווייקט עפעס איין אין אזא עסיג איז עס אויך גורם ס'איז כאילו מען האט עס אויפגעקאכט, ס'טייטש אז מען ווייקט איין אין עסיג א שטיקל פלייש מיט מילך און אפילו ביידע זענען קאלט איז עס אויך כאילו מען האט עס אויפגעקאכט און איינס איז בולע פונעם אנדערן דעם טעם. זאגט די גמרא, אמר רבא, זאגט יעצט רבא, הא דאמר שמואל, דאס וואס שמואל האט געזאגט מליח הרי הוא כרותח, אז געזאלצן איז פונקט ווי ס'איז אויפגעקאכט וואס טייטשט ס'איז גורם אז זאל פולט זיין די טעם זאל אויסשפייען די טעם, לא אמרן אלא שלא נאכל מחמת מלחו, נאר טאמער מ'לייגט אזויפיל זאלץ אז מ'קען עס קוים עסן, אבל נאכל מחמת מלחו לא, טאמער ס'איז נאר אביסל זאלץ, איז דאס אוודאי נישט גורם זאל ארויסשפייען דעם טעם, מילא צוויי קאלטע מאכלים וואס איינס איז אביסל געזאלצן, זענען נאך אלץ מותר. זאגט די גמרא א מעשה טאקע ביי אזא ציור, ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא, ס'איז געווען א גוזל א קליינע פייגל וואס איז אריינגעפאלן אין כותח, כותח דאס איז אזא מאכל וואס איז געמאכט פון זאלץ מיט מילך. שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, רב חיננא בריה דרבא פונעם שטאט פשרוניא האט מתיר געווען צו עסן די פייגל, די פלייש, אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאן חכים למישרי מילתא כי הא, ווער איז נאך אזא חכם מתיר צו זיין אזא זאך אי לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, ווען נישט דער מענטש דער רב חיננא בריה דרבא דגברא רבה וואס איז א אדם גדול, אמר לך, וואס איז טאקע דער טעם אז ער האט מתיר געווען, ווייל כי אמר שמואל מליח הרי כרותח, שאין נאכל מחמת מלחו, האי נאכל מחמת מלחו, ס'טייטש דער כותח, דער כותח איז דאך געמאכט פון מילך מיט זאלץ, איז ווען ס'וואלט געווען אזוי מין געזאלצן אז ס'איז לא נאכל מחמת מלחו, דעמאלטס אוודאי וואלט איך געזאגט אז אפילו די פייגל די פלייש איז קאלט און די מילך איז קאלט, ווי נישט ווי אז ס'איז געזאלצן איז עס גורם אז די מילך זאל פולט זיין די טעם אריין אינעם פלייש וואלט מען נישט טארן עסן, אבער דא אז ס'איז נישט אזוי שטארק געזאלצן און ממילא איז אוודאי די דין היות ביידע זענען קאלט מעג מען נאך אלץ עסן דעם פייגל מען מעג עסן דעם פלייש, זאגט יעצט די גמרא אבער והני מילי די היתר דא פון רב חיננא איז אויך נאר חי טאמער די פייגל וואלט רוי געווען וואס טייטש נאר טאמער די פייגל איז טאקע געווען רוי אבל צלי בעי קליפה טאמער די פייגל איז געבראטן דעמאלטס אוודאי אפילו אביסל זאלץ איז אויך גורם אז עס זאל בולע זיין פונעם טעם, און ממילא וואלט מען געדארפט אפשיילן די דרויסנדיגסטע חלק פונעם פייגל, ולא אמרן אלא דלית ביה פילי, אבל אית ביה פילי אסור, און דאס איז אויך נאר געזאגט געווארן טאמער עס איז נישטא קיין שניטן אינעם פייגל, אבער טאמער עס איז דא א שניט אין דעם איז עס אויך בולע פונעם טעם, ואי מתובל בתבלי אסור און די זעלבע זאך טאמער עס איז דא תבלינים אויף דעם, ס'טייטש טאמער מען האט אויפגעקאכט די פלייש מיט ספייסעס מיט תבלינים מאכט עס אויך אז די פלייש זאל זיין גאר ווייך, און ס'איז אויך בולע פון דעם טעם, ממילא אפילו ס'איז נישט צו שטארק געזאלצן דעם כותח, וואלט עס אויך גע'אסר'ט דעם פייגל. קומט אויס, אויב אזוי, לויט וואס מ'האט יעצט געזען, אז ביי א רויע פייגל, איז נישט קיין חילוק צו די רויע פייגל איז געשניטן, צו ס'איז דא אויף דעם ספייסעס, תבלינים, ס'איז קיינמאל נישט בולע, אפילו דער כותח איז אביסל געזאלצן, אבער ווילאנג די פייגל איז רוי איז נישט קיין פראבלעם. טאמער ס'איז געבראטן דעמאלטס ווענדט זיך. טאמער ס'איז נישט דא אין דעם קיין שניטן, און מ'האט נישט געלייגט אויף דעם קיין תבלינים, דעמאלטס איז גענוג אז מ'שיילט עס אפ. טאמער אבער מ'האט עס אנגעשניטן אז ס'איז שטארק בולע, אדער ס'איז דא אויף דעם תבלינים, דעמאלטס איז די פייגל אינגאנצן אסור. זאגט די גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט, בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש, טאמער א מענטש האט פלייש וואס איז געשאכטן, וואס טייטש כשר'ע פלייש, אבער זייער פעט, און ער בראט עס אין א אויוון צוזאמען מיט פלייש וואס איז נישט פעט, אבער די פלייש וואס איז נישט פעט איז נבילה, אסור, טאר מען נישט עסן פון די פלייש וואס איז געשאכטן פון די כשר'ע פלייש, פארוואס? ווייל ווי מ'וועט שוין זען, רב האלט, ריחא מילתא היא, אז א ריח פון א זאך איז פונקט ווי די זאך אליין, ס'פונקט ווי די טעם אליין, און במילא דא אז מ'בראט די צוויי שטיקלעך פלייש, איז די כשר'ע פלייש בולע אין זיך פון די ריח פון די נבילה פלייש, און במילא פארדעם איז עס אסור. יעצט אזוי, ווען ביידע שטיקלעך פלייש וואלטן נישט געווען פעט, איז נישט דא אינגאנצן קיין ריח, ווייל די ריח קומט פון די פעטנס, מילא ווען ביידע וואלטן געווען כחוש, ביידע וואלטן נישט געווען פעט, וואלט נישט געווען קיין פראבלעם. נאר דא איז רב מחדש א געדאפלטע חידוש, זאגט רב אפילו אז די כשר'ע פלייש איז פעט, גייט יעצט די פעטנס פון די כשר'ע פלייש און ס'ווערט נבלע אין די נבילה פלייש, פארוואס ווייל ריחא מילתא היא, און יעצט גייט צוריק די ריח און ווערט צוריק נבלע אין די כשר'ע פלייש, און במילא איז די כשר'ע פלייש אסור מען טאר דאס נישט עסן. מאי טעמא, וואס איז די טעם, ווייל מפטמי מהדדי, איינס איז מפטם די אנדערע, וואס טייטש איינס ווערט פעט פון די צווייטע, די ריח גייט אהין און צוריק, און במילא טאר מען נישט עסן פון די כשר'ע פלייש, ולוי אמר, און לוי קריגט זיך. לוי זאגט אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר, אפילו אז מען נעמט א כשר שטיקל פלייש האט נישט קיין פעט אויף זיך, און מען באקט עס מען בראט עס אין אן אויוון צוזאמען מיט נבילה פלייש ס'האט יא פעט, איז נאך אלץ די כשר'ע פלייש מעג מען עסן מאי טעמא, ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא היא, ער האלט א ריח איז נישט קיין זאך ס'איז סתם א ריח, און במילא איז נישט דא דא קיין שום בליעה מעג מען אוודאי עסן דעם כשר'ע פלייש, זאגט די גמרא, עביד לוי עובדא בי ריש גלותא, בגדי ודבר אחר. לוי האט טאקע אזוי געפסקנט, ס'איז געקומען א שאלה דארט אין שטוב פון ריש גלותא, איינער האט געפרעגט א שאלה, מ'האט געבראטן א גדי, א כשר'ע גדי, צוזאמען מיט א חזיר, אין די זעלבע אויוון, פון דעסטוועגן לוי האט עס מתיר געווען, פארוואס? ווייל ריחא לאו מילתא היא, דער ריח ווערט נישט נבלע פון איינעם צום צווייטן. פרעגט אבער די גמרא מיתיבי, א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובת, אז מ'טאר נישט בראטן צוויי קרבן פסח צוזאמען, פארוואס טאמער זאלן זיך אויסמישן? מאי לאו, וואס טייטש מען זיך אויסמישן? לכאורה מיינט מען דא, תערובת טעמים, אז די טעם פון איינס עט זיך אויסמישן מיט די אנדערע, פארוואס? ווייל ריחא מילתא היא, און במילא אז ביידע זענען אויסגעמישט די טעם איינס מיטן צווייטן טאר קיינער נישט עסן פון די קרבנות פסח, פארוואס? ווייל פון קרבן פסח מעגן נאר עסן די בני החבורה, און דא אז די טעם פון יענעמס קרבן פסח ליגט אויסגעמישט אין דיין קרבן פסח, איז פשט דו עסט פון יענעמס קרבן פסח דאס טאר מען נישט, אז על כל פנים וקשיא ללוי איז א קשיא אויף לוי, וואס לוי זאגט אז ריחא לאו מילתא היא, זאגט די גמרא לא, האסט נישט פארשטאנען די ברייתא, מפני תערובת גופין, מ'רעדט נישט דא תערובת טעמים, מ'רעדט נישט דא ריחא מילתא היא, נאר טעכניש, מ'טאר נישט בראטן צוויי קרבנות פסח טאמער די ביידע קרבנות פסח עלן זיך טאקע אויסמישן און איינער עט עסן פונעם צווייטנס קרבן פסח, הכי נמי מסתברא, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה אז מ'רעדט דא פון צוויי קרבנות פסח, נישט אז די טעמים עלן זיך אויסמישן, ווייל מדקתני סיפא, ווייל די ברייתא פירט דארט אויס אפילו גדי וטלה, ס'טייטש אפילו אז די צוויי קרבנות פסח איז איינער א גדי און די צווייטע א טלה, נאך אלץ טאר מען נישט בראטן די ביידע צוזאמען. יעצט אזוי, אי אמרת בשלמא מפני גופין, היינו דקתני אפילו גדי וטלה, טאמער די זאגסט מיר אז די חשש איז אז מען עט טאקע אויפטוישן טעכניש די צוויי קרבנות פסח, פארשטיי איך אז די ברייתא לייגט צו א חידוש, אז די דין אז מען טאר זיי נישט בראטן צוזאמען אפילו איינס איז א גדי און די אנדערע איז א טלה, איז נאך אלץ דא א חשש מען וועט עס אויפמישן, און מילא נאך אלץ טאר מען זיי נישט בראטן צוזאמען. אלא אי אמרת מפני תערובת טעמים, אבער טאמער וועסט מיר זאגן אז די תערובת וואס מען רעדט דא איז תערובת טעמים, וואס טייטש נאר פון די ריחות, נישט ווייל ס'איז דא אמת'דיג א חשש אז מ'עט זיי פארמישן, אויב אזוי, מה לי גדי וטלה מה לי גדי וגדי, וואס איז די חידוש אפילו גדי וטלה, וואס איז א נפקא מינה, א גדי וגדי, א גדי וטלה, די גאנצע חשש איז סך הכל אויף די ריח דא, און ממילא, פון דעם וואס מ'זעהט אז די ברייתא זאגט די גרויסע חידוש אפילו גדי וטלה, איז משמע אז די ברייתא האט טאקע גערעדט פון תערובת גופים, נישט פון תערובת טעמים. זאגט די גמרא, אויב אזוי, קען מען פרעגן פארקערט, אלא מאי, על כרחך מפני תערובת גופין הוא דאסור, אבל תערובת טעמים שרי, איז משמע אז די פראבלעם איז נאר תערובת גופים איז חושש אז מ'עט טאקע אויסמישן די צוויי בהמות אבער אלס תערובת טעמים דאס איז נישט קיין פראבלעם וואס טייטש דאס אז איינער איז בולע פונעם טעם פונעם צווייטן אלס די ריח שבו דאס איז נישט קיין פראבלעם איז לימא תיהוי תיובתא דרב אויב אזוי איז ממש א פירכא אויף רב ווייל רב האט דאך געזאגט אז ריחא מילתא היא און דא זעהן מיר ריחא לאו מילתא היא ווייל די ברייתא איז נישט חושש אז די ריח פון איין קרבן וועט אריינגיין אינעם צווייטן אמר רבי ירמי' זאגט רבי ירמי' ניין, הכא במאי עסקינן כגון שצלאו בשתי קדירות, דא רעדט זיך אז מען האט עס אויפגעקאכט אין צוויי טעפ, ס'טייטש מען האט אריינגעלייגט צוויי טעפ אין איין אויוון, אין יעדע טאפ ליגט א קרבן פסח, און ממילא די ריחות פראבלעם איז נישט דא דא, ווייל קיינער איז נישט בולע פון די אנדערע ריח ווייל יעדער איינער ליגט אין א באזונדערע טאפ, וואס איז די פראבלעם אז טעכניש מ'עט אויפמישן די קרבנות, און ממילא פארדעם זאגט די ברייתא אפילו גדי אפילו טלה, זאגט אבער די גמרא בשתי קדירות סלקא דעתך, קען דען זיין צוויי טעפ? מעג מען דען קאכן א קרבן פסח אין א טאפ? מ'דארף דאך עס בראטן. אלא אימא כעין שתי קדירות. נאר די נקודה איז נישט ממש צוויי טעפ, נאר כעין שתי קדירות ס'טייטש אז קוילן אדער אש טיילט אפ צווישן די צוויי קרבנות, און ממילא איז דא נישט דא קיין חשש פון ריחות, און ממילא איז נישט דא קיין ריח בכלל דא נבלע צו ווערן איינער צום צווייטן, און די איינציגסטע חשש טאקע איז אז מ'עט זיי טאקע אויפטוישן, והכי קאמר די ברייתא מיינט אזוי צו זאגן, וואס טייטש לויט רב קען מען אזוי איינטייטשן די ברייתא אין צולין שני פסחים כאחד מפני תערובת מאי תערובת תערובת טעמים, אוודאי איז דא א חשש פון תערובת טעמים, פארוואס ווייל רב לשיטתו אז ריחא מילתא, נאר וואס די ברייתא לייגט צו ואפילו כעין שטייקעדייער איז דער לעקער תערובות טעמים, אפילו ס'איז אפגעטיילט די צוויי קרבנות מיט אזא וואנט פון קוילן, וואס דארט איז נישט דא די חשש פון תערובת טעמים, אסור איז נאך אלץ אסור צו טון ביידע צוזאמען פארוואס? משום תערובת גופין ואפילו גדי וטלה, ווייל ס'איז טאקע דא א חשש אז מ'וועט אויפטוישן די צוויי בהמות. זאגט אונז די גמרא, אמר רב מרי האט רב מרי געזאגט כתנאי, די מחלוקת פון רב ולוי צו ריחא מילתא צו ריחא לאו מילתא איז א מחלוקת תנאים, וואס איז די מחלוקת תנאים? ווייל מ'האמיר געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית יין של תרומה, טאמער איינער נעמט א הייסע ברויט ער נעמט עס ארויס פון אויוון און ער לייגט עס ארויף אויף א פאס וויין פון תרומה, איז ר' מאיר אוסר, ר' מאיר זאגט אז א זר עט נישט טארן עסן דעם ברויט, פארוואס ווייל ר' מאיר האלט קלאר אז ריחא מילתא היא, און במילא די. ריח פֿון דער װײַן גײט אַרײַן אינעם ברױט, דער װײַן איז דאָך תּרומהדיק, אַסרט עס דער ברױט, אַז אַ זר זאָל דאָס נישט טאָרן עסן. ורב יהודה מתיר? רב יהודה איז יאָ מתיר. צי רב יהודה האַלט טאַקע אַז ריחא לאו מילתא צי נישט, עמער שױן באַלד זען. ורב יוסי מתיר בשל חיטין ואוסר בשל שעורין, מפּני שהשעורין שואבֿות. רב יוסי זאָגט, אַװדאי האַלט בעצם רב יוסי, װי רב מאיר, אַז ריחא מילתא, נאָר ער האַלט אַז אַ ברױט פֿון חיטין איז גאָר האַרט, איז עס סתּם אַזױ נישט בולע, אָבער אַ ברױט פֿון שעורין איז בולע. על כּל פּנים, מאי לאו תּנאי? לכאורה איז דאס א מחלוקת תנאים די זעלבע מחלוקת רב ולוי דמר סבר לאו מילתא רבי יהודה האלט אז ריחא לאו מילתא פאר דעם מעג מען עסן די ברויט ומר סבר ריחא מילתא און רבי מאיר האלט ריחא מילתא און פאר דעם טאר מען נישט עסן די ברויט יעצט ללוי ודאי תנאי ס'טייטש לויט לוי מוז מען טאקע זאגן ס'איז א מחלוקת תנאים פארוואס ווייל ס'איז קלאר לויט לוי אז ר' מאיר לערנט נישט ווי לוי, ווייל לוי האט דאך געזאגט ריחא לאו מילתא, און אז ר' מאיר לאזט נישט עסן פון די ברויט איז קלאר אז ר' מאיר האלט אז ריחא מילתא, און ממילא ר' מאיר שטימט נישט מיט לוי, לוי וועט מוזן זאגן ס'איז דא א מחלוקת תנאים, ס'איז דא א תנא וואס קריגט זיך מיט אים, נאר וואס דען זאגט די גמרא לרב נימא תנאי, לויט רב מוז מען טאקע זאגן אז דאס איז א מחלוקת תנאים, אדער אפשר קען מען איינזעצן רבי יהודה אין די משנה אויף א צווייטע אופן, אז מען וועט קענען זאגן אז אוודאי רבי יהודה האלט אויך אז ריחא מילתא, פון דעסוועגן האלט רבי יהודה מען מעג עסן פון דעם ברויט, זאגט די גמרא טאקע אזוי, אמר לך רב, רב קען זאגן דכולי עלמא ריחא מילתא, רבי יהודה איז אוודאי אויך מודה אז ריחא מילתא, נאר וואס דען, לאו איתמר עלה דההיא אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש, האט מען דען נישט געלערנט אויף יענע משנה אז רבה בר חנה נאכדעם פון ריש לקיש אז בפת חמה וחבית פתוחה, דברי הכל אסור, טאמער די ברויט איז הייס, און די פאס פון די תרומה פון די תרומה וויין איז אויפגעדעקט, איז יעדער מודה ס'אסור פארוואס? ווייל יעדער האלט ריחא מילתא, און ממילא ס'איז קלאר אז די וויין ווערט נבלע אינעם ברויט, און ממילא וועט מען נישט טארן עסן די ברויט. יעצט בפת צוננת וחבית מגופה, דברי הכל מותר, טאמער די ברויט איז קאלט און די פאס איז פארשטאפט, ס'איז צוגעמאכט, איז יעדער מודה מ'מעג עסן דעם ברויט, פארוואס? ווייל אפילו ריחא מילתא, דא, די פאס איז פארמאכט, די ברויט איז קאלט, איז אוודאי איז עס נישט בולע אין זיך, פון די וויין, לא נחלקו ווען איז די מחלוקת, אלא בפת חמה וחבית חתומה, אדער פת צוננת וחבית פתוחה, טאמער די ברויט איז הייס, און די פאס איז צוגעדעקט, מילא דא פון איין זייט הייסע ברויט וואס איז שטארק בולע פון די צווייטע זייט די פאס איז צוגעדעקט אדער פארקערט, די ברויט איז קאלט אבער די פאס איז אויפגעדעקט דארט איז דא א מחלוקת, אז וואס מען קריגט זיך טעכניש צו ס'איז בולע צו נישט, אבער אוודאי האלט יעדער ריחא מילתא, והא נמי, און דא ביי אונזער ציור זאגט רב, וואס טייטש ביי די ציור וואס מען בראט צוויי קרבנות פסח צוזאמען איז עס כפת חמה וחבית פתוחה דמיא, אזוי ווי א הייסע ברויט וואס מען לייגט אויף א אפענע פאס, ס'איז טייטש אפילו רבי וועט אויך מודה זיין אז ריחא מילתא און איין קרבן פסח אסר'ט דעם צווייטן, מען טאר ביידע נישט עסן. זאגט די גמרא, תנא רב כהנא בריה דרב חיננא סבא, רב כהנא בריה דרב חיננא סבא האט פארגעלערנט א ברייתא, זאגט די ברייתא פת שאפאה עם צלי בתנור, טאמער מען האט געבאקן א ברויט צוזאמען מיט פלייש אין א אויוון, אסור לאכלה בכותחא,

וואס כותח איז מילכיג פארוואס? לכאורה ווייל דער פיש איז בולע אין זיך פונעם פלייש, און מילא דער פיש איז פליישיג, טאר מען דאס נישט יעצט עסן מיט מילך. זאגט די גמרא מר בר רב אשי אמר, מר בר רב אשי זאגט אפילו במילחא נמי אסורה, אפילו דער פיש מיט זאלץ, וואס טייטש דער פיש אליין, מען עסט נישט פיש אליין אן זאלץ, דער פיש אליין טאר מען אויך נישט עסן, פארוואס משום דקשיא לריחא ולדבר אחר, ווייל די פראבלעם איז נישט נאר פיש מיט מילך, פיש מיט פלייש אליין איז אויך א פראבלעם, ס'איז גורם אז די מויל זאל ארויסגעבן א שלעכטע ריח, ס'איז אויך גורם אויף צרעת, און במילא דאס אליין איז שוין א פראבלעם, די פיש אליין טאר מען אויך נישט עסן.